די וואך אין פרשת חיי שרה איז דא א וועלט באקאנטע מדרש, ס'איז אביסל א אינטערעסאנטע מדרש, די מדרש זאגט, רבי עקיבא היה יושב ודורש, רבי עקיבא איז געזיצן און האט גע'דרש'נט, והציבור מתנמנם און די ציבור איז איינגעשלאפן, ביקש לעוררם און זיי געוואלט אויפוועקן, וויאזוי האט ער זיי אויפגעוועקט, אמר ער האט זיי געזאגט, מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה, וואס האט אסתר זוכה געווען צו זיין א קעניגן אויף הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות, וויאזוי האט זי זוכה געווען? אלא, זאגט דער מדרש, אזוי האט רבי עקיבא געזאגט, תבוא אסתר, זאל אסתר קומען שהיתה בת בתה של שרה, זי איז געווען א אייניקל פון שרה אמנו, שחיתה מאה ועשרים ושבע, זי האט געלעבט הונדערט זיבן און צוואַנציק יאר, איז אסתר וואס איז געווען א אייניקל איז האט זי געקענט ותמלוך על מאה ועשרים ושבע מדינות קען זי זוכה זיין צו זיין א קעניגען אויף הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות אזוי ווי שרה האט געלעבט הונדערט זיבן און צוואַנציק יאר אזוי האט די אייניקל אסתר המלכה אויך קענען זיין א קעניגען אויף הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות מיט דעם האט רבי עקיבא געוואלט פראבירט צו אויפוועקן די עולם ביים שיעור איז דעם דער מדרש האט אסאך פשטים אסאך מהלכים, כ'וועל זאגן דא א פשט וואס איז אביסל נוגע די היינטיגע תקופה, אז ס'איז דא דער מדרש זאגט, רשי ברענגט עס אויפן פסוק שני חיי שרה, וואס האט דער פסוק געוואלט מסכם זיין אז דאס זענען די יארן די הונדערט זיבן און צוואנציג יאר פון שרה,

פאר דעם פארשטייט מען פארוואס אסתר המלכה איז זוכה געווען הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות וועגן דעם, ווייל נארמאל זאגט מען אז א קעניג דארף פארשטיין די לאנד ווי ער איז די קעניג, ווי ער הערשט, ער קען נישט קומען מיט א אנדערע סארט קאפ און זיך צושטעלן צו די צו די לאנד אויב ער פארשטייט נישט וואס זיי דארפן. אויב אזוי, יעדע לאנד האט זיין קעניג וואס איז ראוי פאר אים, און ווי קען זיין אז איין קעניג זאל זיין אויף הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות? איז אויף א גוי האב איך נישט קיין קשיות פארוואס אחשורוש האט געקענט זיין הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות, ווייל א גוישע קעניג דארף נישט זיין מיט די ערליכקייט, גייט נישט מיט די ערליכקייט, אבער אסתר המלכה האט געוואלט זיין א מלכה אויף הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות, ווי אזוי האט זי דאס געקענט אויסרעכענען יעדע לאנד פאר זיין פאר זיין זאך? אלא מאי. אז זי האט פארשטאנען וויאזוי מען דארף איינטיילן, ס'האט נישט צו טון די לאנד מיט די לאנד, די לאנד האט נישט מיט די לאנד, אזוי דאס דארף זיין דא, אזוי דארף זיין דא, מען דארף נישט אפטיילן יעדע איינס איינס פון די אנדערע, עס האט נישט צו טון איינס מיט די אנדערע. פאר דעם אויך איז האט זי זוכה געווען צו דעם וועגן שרה אמנו, זי האט געהאט הונדערט זיבן און צוואַנציק יאר כולם שווין לטובה, אפילו עס איז געווען יארן עס איז געווען זייער שווער, בפרט די ערשטע פאר יארן זענען ארום געגאנגען ווי שנארערס, אבער מען האט פארשטאנען ס'האט נישט צו טון, ס'איז דא צייטן ווען ס'גייט מער אויף א שענערע אופן, מער אויף א הצלחה'דיגע אופן, ס'איז דא זמנים וואס איז אביסל שווערער, זמנים וואס איז אביסל מער, מען רופט עס טשאלענדזשינג, אביסל מער מיט נסיונות, אבער ס'איז אלעס, יעדער יעדער פלאץ האט זיין זאך און יעדער זמן האט זיין זאך, יעדער יאר האט זיין זאך, פארדעם ווייל אסתר המלכה האט געהאט א באבע שרה אמנו וואס זי האט געקענט הונדערט זיבן און צוואַנציק יאר יעדע תקופה פון לעבן אנקוקן מיט א כולם שוין לטובה מיט א גוטסקייט יעדע זאך, אזוי אויך האט אסתר המלכה געקענט נעמען אחריות הונדערט זיבן און צוואַנציק מדינות פאר יעדע לאנד צו געבן זיין

אלע תקופות פון לעבן, אלעס האט געטראפן די כולם שוין לטובה, אזוי אויך האט אין יעדע מצב אפילו ער איז מיד, ווייניגער חשק צו לערנען, אבער ער שטעלט זיך צו. מער דברים אמירים, וואס האט דאס מיט אונז? אז יעדער איינער ווייסט דאך די תקופות וואס גייען יעצט אריבער, דא אסאך מענטשן וואס זאגן, אמאל האט מען געזאגט תש"פ איז א יאר כאילו עס איז נישט דא, מען לאזט עס אויס ווייל מען האט גארנישט געטון דעם יאר, יעצט זאגט מען עס איז צוויי טויזנט צוואַנציק, די גאנצע יאר איז גארנישט געווען, ס'איז גארנישט דא, מען דארף פארגעסן דאס אויסלאזן. אבער ניין ס'איז נישט אמת, פון שרה אמנו זעהט מען עס פון אסתר המלכה, שרה אמנו, און מען לערנט עס אויך פון רבי עקיבא, ניין יעדע תקופה האט זיך זיינע טשאלענדזש, זיינע נסיונות, זיינע זאכן, אבער מען דארף דאס נעמען און דאס אויסנוצן די בעסטע וואס מען קען, דאס איז א תקופה וואס מען קען נישט טרעפן אין א, מען רופט עס א נארמאלע תקופה, אין א נארמאלע יאר קען מען עס נישט טרעפן די סארט הייכע תמצות, וואס מען האט יעצט די סארט עבודת השם וואס מען האט אין די תקופה, דאס איז א ספעציעלע זאך, דאס האט מען נישט ערגעץ אנדערש, ממילא נישט פשט כאילו אז הלוואי עס איז נישטא און מען וויל פארגעסן פון דעם, מען וויל עס אויסלאזן, ניין פארקערט, דווקא די תקופה אזוי ווי אסתר המלכה, כולם שוין לטובה, דאס נעמען, דאס אויסנוצן די מערסט וואס מען קען א מאקסימום, אזוי וועט מען אסאך מער מצליח זיין.